א שבט, דאס הייסט א צווייג פון א ביים, און די צווייג כל זמן ווי ווייך ווערט עס אנגערופן פריער דאס ווייך, נאכער במשך הזמן אז ס'איז אפגעריסן פון ביים גייט דורך אסאך צייט ווערט עס פארהארטעוועט און דאן ווערט עס א שטעקן, א מטה. כל זמן דאס איז ווייך. ווערט עס אנגערופן מיטן נאמען שבט, אן ענף, א צווייג פון א ביים ווערט אנגערופן שבט. נאכער עס ווערט פארהארטעוועט ווערט עס א מטה. פארוואס ווערט עס פארהארטעוועט? כל זמן. בשעת די צווייג איז אויפן ביים איז דאס אוודאי ווייך. אפילו שפעטער, כל זמן ס'איז נאך ניט נפסק געווארן די יניקה פון דעם ביים, די חיות פון זייער שורש האבן נאך געוויס א געוויסע פייכטקייט פון דעם ביים, במילא זענען זיי ווייך. וואס עס גייט דורך מער צייט און ווערט מער אפגעשניטן די יניקה פון דעם שורש פון דעם ביים, דאן ווערט. ווערט עס א שטעקן ווערט עס הארט. בנוגע לענינינו, אז מ'רעדט עס פון די שבטים, ווי דער טייטש איז, אידן ווערן אנגערופן מיט צוויי נעמען, פאראנען, ששם עלו שבטים שבטי קה. און פֿאַראַנען אין דער סדרה הייסן זיי מיטן נאָמען מטות. ס'איז פֿאַראַנען אידן, ווי זיי שטייען נאָך מיט אַ מיט אַ ענין וואָס איז מחובר מיטן שורש. וואָס מער מחובר מיטן שורש, איז דאָס יעמאָלט אַ ענין פֿון אַ שבט. וואָס מער אָפּגעריסן פֿון שורש. יעמאלט איז אן ענין פון א מטה. פרשת מטות לייענט מען אלעמאל אין דעם זמן פון בין המצרים. פנחס איז ווי אמאל, אמאל יא אמאל ניט, ווענדט זיך לויט די קביעות'ן. מטות. דאס לייענט מען אלעמאל בין המצרים. פאראנען ווי ס'איז געוועזן אידן בזמן הבית שבית המקדש היה קיים און פאראנען בזמן הגלות. בזמן שבית המקדש היה קיים האט זיך געהערט אין אידן די דביקות מיט זייער שרש. אוודאי אויך בזמן הבית איז געווען פארשידענע צייטן און פארשידענע זמנים אבער פון דעסטוועגן. דאס איז אלצדינג געווען א צווייג. א צווייג איז אויך דא א חילוק. פאראן א צווייג ווי דאס איז אויפן ביים. פאראן דער צווייג ווי דאס איז שוין אפגעריסן, מען האט אפגעשניטן פון ביים, אבער פון דעסטוועגן. מען האט טאקע אפגעשניטן פון ביים, אבער עס איז נאך אלץ נרגש דער קשר מיטן שורש. און דעריבער דאס אויך בזמן הבית איז געווען פארשידענע צייטן ס'איז אבער אלדינג בזמן שבית המקדש היה קיים האט מען געזען גילוי אלוקות עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש יעמאלט רופט מען אן אלע בכלל אידן אפילו בזמן הגלות בכלל רופט מען אן אלעמאל שבטים. בשעת מ'וויל אבער מדגיש זיין אז ספעציעל דעם ענין פון גלות, דעם ענין פון בין המצרים, די ענין וואס איז אפגעריסן געווארן דאן זאגט מען דעם ווארט מטות. שוין אפגעריסן, דאס הייסט ס'פילט זיך נישט אין א געוויסע מאס דער די קשר מיט'ן שרש, און דאן רופט מען זיי מטות, און וואס דער טייטש מטות אין פשטות? אז ס'ווערט הארט, א שטעק. פון וואס קומט די הארטקייט? די נשמות קומען אראפ למטה אין א גוף, און וואס מער ס'פארבונדן מיט די נשמה, יעמאלט איז עס אן ענין פון א חיות, פון א לחלוחית. פראן אבער, א מענטש שטייט מיט א הארטקייט, מיט א שטארקייט. דאָס איז אַן ענין, אין פּרטיות אַן ענין לגריעותא, אָט דאָס אַן ענין פון אַ מטה, וואָס מצד דעם גוף ונפש הבהמית, האָט ער זיך אַ האַרטקייט אָבער פאַרטריקנט. דאָס איז פון איין זייט. פון צווייטען זייט, יעדער ירידה, סיי די ירידת הנשמה למטה, איז דאָך אַ ירידה צורך עליה. און על דרך זה אויך די ירידה אין גלות וואָס איז געוועזן, איז טאַקע אַ ירידה, אָבער סוף סוף דאָס ירידה צורך עליה. איז דא א ענין וואס דווקא דורך ירידת הנשמה למטה באקומט זי אזא מין סארט מעלה וואס פריער האט זי נישט געהאט, און די זעלבע זאך דווקא דורך ירידה בזמן הגלות באקומט א איד אזא מין מעלה וואס פריער בזמן הבית האט ער נישט געהאט, וואס איז די מעלה? מילא פשוט. בשעת א איד שטייט אין א מצב פון א שבט, ס'איז ביי אים מאיר גילוי אלוקות, דאן וואס איז דער וואס איז דער פלא וואס ער האט געלערנט תורה און מקיים מצוות? בשעת אבער ער שטייט אין א ענין אפגעריסן פון שרש, נישטא מער די לחלוחית, און אף על פי כן וויבאלד ער איז א איד שטייט זיך מיט א שטארקייט פון קבלת עול מלכות שמים, און ווערט נישט נתפעל, און גיט נישט נאך צו זיין גוף ונפש הבהמית אפילו כקוצו של יוד ניט, און שטייט שטארק אויף דינען דעם אייבערשטן ניט רירן זיך כקוצו של יוד.

נישטא קיין ווייכקייט די הארטקייט טויג נישט אויף דעם שטייט לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז פאראן אבער א שטארקייט למעליותא וואס א איד האט אין זיך דעם תוקף משה רבינו האט געזאגט כי עם קשה עורף אתה. נאכדעם וואס ס'איז געווען די חטא העגל, און משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן וסלחת, און מער איז געווען די י ג מידות הרחמים אלע זאכן, וואס האט ער שפעטער געזאגט צום אייבערשטן, ילך נא ה' בקרבנו כי עם קשה עורף הוא, וואס זאגט ער כי עם קשה עורף הוא? ער גייט עפעס מקטרג ווערן אויף אידן חס ושלום? שטייט אין ספרים דאס איז דער עם קשה עורף למעליותא, אז אידן האבן אין זיך א שטארקייט און א הארטקייט, אז אין וועלכע אז אפילו נאך אלע העלמות והסתרים האט יעדער צו דעם כח פון שטארקייט פון קבלת עול מלכות שמים אויף ניט רירן זיך כקוצו של יוד ניט. און דאס די זאך פון מטה. ס'איז דא דער מטה לגריעותא און דא דער מטה למעליותא. און די צוויי זייטן זענען פארבונדן. פראן איז דער שבט, ווער ס'שטייט אין א דרגה פון שבט, ער האט גענוג די לחלוחית, אבער דאן הערט זיך נישט אן די שטארקייט זיינע. ס'איז נישטא די הארטקייט לגריעותא, עס איז אבער נישטא די הארטקייט למעליותא אויך נישט. בשעת ס'ווערט אפגעריסן און ווערט הארט. װי ער שטײט, ער האָט אין זיך ניט קײן װעכקײט, ער האָט אין זיך ניט קײן לחלוחית, און דאָ נוצט ער אױס אָט דעם עם קשה עורף למעליותא, ער װערט ניט נתפּעל פֿון קײן העלמות והסתּרים, און דינט דעם אײבערשטן מיט אַ שטאַרקײט און מיט אַ האַרטקײט און ניט רירן זיך פֿון אָרט. לגבי װאָס שטײט עס דאָ אין פּסוק? ראשי המטות, וואס איז בנוגע צום ענין פון נדרים? וואס איז נוגע צום ענין פון נדרים, אבער נישט צום ענין פון נדרים, צום ענין פון הפרת נדרים. דער רש י ברענגט אז א יחיד מומחה, דאס איז ראשי המטות די נשיאים, ווען אזוי דער דין איז שלשה הדיוטות אבער א יחיד מומחה מומחה דער די נשיאים דער ראשי המטות איז איז א יחיד מומחה קען מפר וואס זעט מען דא אז דער ענין וואס אויף מפר זיין א נדר דאס איז בנוגע פון די נשיאים ראשי המטות.

נתאוה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים, דארפן זיין אין וועלט, אין דברים גשמיים, און אט דארט ווי מ'זאל זיין ווער דארפסטו דא די צוויי עניינים פון שבט און פון מטה. באופן כללי איז דא דער ענין פון נדרים אדער הפרת נדרים והתרת נדרים. נדרים וואס טייטש נדרים? ער מאכט אויף זיך א נדר. ער שיידט זיך אפ נדרים סייג לפרישות שטייט ער שיידט זיך אפ פון דעם ענין ער שיידט זיך אפ פון יענעם ענין ער האט נישט צו טאן דא מיט דברים גשמיים ער זוכט אלץ דינג איז זיך משתדל וואס מער אפזונדערן זיך פון וועלט אפזונדערן זיך פון עולם הזה דאס איז ענין פון נדרים ס'איז דא אבער א כח פון הפרת נדרים. ניט אָפּשײדן זיך פֿון װעלט, פֿאַרקערט, ער איז מפֿר דעם נדר. נאָר װי דען ניט מיט? פֿאַר װאָס איז ער פֿריִער פּורש געװען? װײַל ער האָט מורא, אַז די װעלט װעט אים שאַטן. װי װײַט װערט ער מפֿר דעם נדר? דאַרף ער האָבן אַ ספּעציעלן כּח אױף קומען אין װעלט, און פֿון דעסטװעגן זאָל ער שטײן שטאַרק. אָט דאָ איז דער כּח פֿון די נשׂיאים, װי אױף אים, ראשי המטות. ראשי המטות איז וואס גיט דעם כח אויף הפרת נדרים. ביי אים נישט א ענין פון א נדר סייג לפרישות, נאר דען אדרבה, ער קומט אין עולם הזה און עסט און טרינקט און טוט און טוט, און דארטן שטייט ער מיט א שטארקייט אז כל מעשיך יהיו לשם שמים ובכל דרכיך דעהו, און גיט זיך נישט אוועק אין איין האר ניט, אנדערש ווי תורה וויל ניט נאר וואס ער טוט ניט קיין איסור מאי קא משמע לן ביי אים אפילו אן ענין וואס ניט לשם שמים ווען מען טוט אן ענין וואס נישט בכל דרכיך דעהו אט דאס גיט דעם כח ראשי המטות. דאס איז בנוגע דעם אנהייב פון סדרה, על דרך זה אויך בנוגע דעם סוף פון די סדרה. אין סוף פון די סדרה, דערציילט דער פסוק א מעשה וועגן בני גד ובני ראובן וואס זיי האבן געוואלט בלייבן אין עבר ירדן נישט געוואלט אריינגיין קיין ארץ ישראל, און משה רבינו האט זיי געזאגט, היתכן, און ער האט זיי דערמאנט, ער האט זיי דערמאנט וואס ער האט זיי געזאגט, היתכן האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, און ער האט געזאגט כה עשו אבותיכם, דערמאנט זיי די מעשה מיט די מרגלים, די גאנצע מעשה. ביז זיי האבן שפעטער געזאגט פארקערט אז נחלץ חושים, זיי ווילן נחלץ חושים אויף ארץ ישראל. וואס איז דער ענין? צו מען בלייבט אין עבר הירדן צו מען גייט אין ארץ ישראל? ידוע, בנוגע דעם חטא המרגלים, וואס די מרגלים האבן נישט געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל, זייער טענה איז געווען, נאכדעם אז מ'וועט קומען ארץ ישראל, דארט האט מען צו טאן מיט גשמיות, בשעת מ'איז געווען אין מדבר, מ'איז געווען אפגעשיידט, אפגעשיידט פון וועלט. מען האט נישט געהאט צו טון מיט גשמיות, מען האט נישט געדארפט אקערן, מען האט נישט געדארפט זייען, עס איז געווען מן, געווען לחם מן השמים, עס איז געווען עפעס א אנדערע וועלט. זיי האבן געוואלט זיין אין א דרגה פון שבט, נישט אין די ענין פון מטה. און משה רבינו האט מורא געהאט, אז אויך די בני גד ובני ראובן גייען אויכעט אויף דעם דרך.

און ער האט ביי זיי געמאנט ניין. ער האט ביי זיי געמאנט אז אפילו אויב זיי אליין ווילן נישט גיין קיין ארץ ישראל, זיי ווילן בלייבן אין עבר הירדן, אבער על כל פנים אין מלחמה זאלן זיי גיין. וועלן אויכעט די פראנען ביי אידן די פראנען, פראנען יושבי אוהל און פראנען בעלי עסק. און דער אייבערשטער האט אזוי איינגעשטעלט דעם סדר אז רוב אידן זענען בעלי עסק און ניט יושבי אוהל. הרבה עשו כרבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט אז אדם חורש אדם זורע, רבי שמעון זאגט כלום אדם חורש אדם זורע, תורה מה תהא עליה. רבי שמעון זאגט תורה מה תהא עליה. אז דו גייסט צו א ביסל, דו כאפסט שוין אינגאנצן פון וועלט. די גמרא הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. פאר יחידי סגולה איז דאס א דרך, אבער ניט הרבה. הרבה עשו כרבי שמעון לא עלתה בידם. ס'דא ביי אידן, רוב אידן. זענען פארבונדן מיט וועלט, און דארטן אין וועלט פירן זיך על פי תורה און כל מעשיך לשם שמים בכל דרכיך דעהו. א מיעוט פון אידן איז דא אויכעט אזוינע וואס דארף זיין אויכעט אזא מין זאך ביי אידן, אידן וואס זענען אפגעשניטן פון וועלט. האט זיי משה רבינו געזאגט אזוי, אויב וואס איז געווען די חטא המרגלים איז געוועזן אז מ'האט געוואלט אז אלע אידן זאלן בלייבן אין מדבר, אז מ'האט געוואלט ס'זאל בכלל נישט זיין קיין מציאות אזאנע, און דאס איז געוועזן. דאס איז היפך היפך די גאנצע כוונה. די בני גד ובני ראובן האט זיי משה רבינו געזאגט אזוי. איר ווילט זיך בלייבן אין עבר הירדן? איר האלט אז איר זייט פון די יחידי סגולה? איר ווילט נישט האבן צו טון מיט גשמיות? גוט, אבער ווייזט ארויסעט אז איר האלט פון ארץ ישראל. און אדרבה איר זייט זיך מוסר נפש. איר זייט זיך מוסר נפש פארן ענין פון מעשה. איר זענט זיך מוסר נפש צוליב אראפקומען אין גשמיות, נאך דערויף אז איר ווייזט ארויסעט, און רוב אידן וועלן טאקע טאן אזוי, איר פאר זיך קענט זיין פון די יחידי סגולה, קענט בלייבן אין עבר הירדן. על כל פנים וואס האט מען דערפון? אה, וואס דער תוכן אויך פון די סוף פון סדרה? וואס דער תוכן?

די הפרת נדרים די התרת נדרים דאס דאס די עיקר פרשה און אויף דעם איז די וידבר משה אל ראשי המטות דער אויפטו פון ראשי המטות נישט בנוגע צו נדרים דער אויפטו פון ראשי המטות בנוגע צו הפרת נדרים די הפרת נדרים און נדרים איז סייג לפרישות אפשיידן זיך פון וועלט וואס אבער די הפרת נדרים זיין אין וועלט און די זעלבע זאך איז בנוגע די תוכן פון סוף פון די סדרה און דאס הייסט מיטן נאמען מטות אויף ארויסווייזן אז אף על פי בחיצוניות איז דאך ס'ענין פון א מטה, א מטה איז א שטעקן וואס ווערט פארהארטעוועט, ער פארלירט לכאורה דעם חיות פון דעם אילן, אדרבה, דא קומט ער צו די אמת'ע הארטקייט און די אמת'ע שטארקייט, א שטארקייט פון א אידן, די שטארקייט פון נשמה, וואס די נשמה איז אזוי שטארק פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, אז אפילו זייענדיג אין עולם הזה און אפילו זייענדיג אין אלע עניינים איז אויך דארטן שטייט ער מיט די גרעסטע שטארקייט, אז ניט רירן זיך כקוצו של יוד. און דאס איז פארבונדן אויך מיט בין המצרים. צוליב דעם געווען די גלות. די גלות איז אדרבה דאס א ענין וואס סוף סוף וועט קומען דורך דורכן גלות וועט קומען אזא מין עליה בביאת המשיח וואס איז נישט געווען אפילו בזמן הבית. בזמן הבית האט מען נישט געטארפט אנקומען צו די שטארקייט. אידן האבן געזען גילוי אלוקות, עשרה ניסים לאבותינו. בזמן הגלות אבער, אותותינו לא ראינו, און ס'איז העלמות והסתרים, און יעצט שטייט א איד מיט א שטארקייט, אויף ניט נתפעל ווערן פון קיינע זאכן ניט, און דינען דעם אייבערשטן, אין לימוד התורה, אין קיום המצוות, כל מעשיך לשם שמים בכל דרכיך דעהו, דא ווערט ער א מטה, די הארטקייט זיינע, די שטארקייט זיינע,